א גוטן, טייערע ברידער, שלום עליכם, זייער גוט, ס'פילט זיך זייער גוט זיך צו טרעפן דא יעדע וואך אויפן סדרה אויף פרשת השבוע, פון זוהר הקדוש פון די פרשה ביי אונזער שיעור, איך רעד צו די חברים וואס איך קען, שיודעים בשמם, שאינם יודעים בשמם, וואס הערן אויס, וואס האלטן מיט, ס'איז אלעמאל זייער זייער געשמאק. גרויסע חלק פון די סיבה פארוואס ס'איז דא פרשת השבוע, פארוואס אונז לערנען די תורה אזוי. די סיבה פארוואס ס'איז בכלל דא, אונז לערנען דאך טאקע, ס'איז דא תוכן הדברים, לערנען קען מען דאך אבער, לערנען קען מען מיט א ספר, לערנען קען מען ביי זיך אינדערהיים, אבער אפילו אז מ'לערנט יא ביי זיך אינדערהיים, אז מ'לערנט די פרשה וואס אלע אידן לערנען, אז מען קומט זיך צוזאם ביי א שיעור מען הערט אויס צו מען לייענט צו מען טראכט צו מען גייט צו, וואס נאך אידן לערנען איז דאך א חלק ווערט א חלק פון די שמחה א חלק פון די געשמאקייט א חלק פון די תענוג א חלק פון די נעימות פון די תורה פון די דאס וואס אונז טוען פון די מצוה פון די עבודה ווערט דאס אז מען טרעפט זיך מיט א צווייטע איד טאקע אביסל אונזער וועג דא ס'איז אביסל אומדירעקט מיט ס'האט די חסרון און די מעלה פון דעם פון דעם וועג יא ס'איז סיי די מעלה פון דעם אז ס'קומט אן צו מער מענטשן מ'קען עס איבערהערן ס'קען זיין אמאל איינער בסוף העולם מ'הערט אויס אויפן אויפן זעלבן ווידיאו טרעפט מען זיך צוזאם די חסרון אז עס איז נישט אזוי ווייט צו, ווי די זאך ווי מער ווי מער ס'איז זיך נתפשט לרחוק. האט אזא חסרון אז ס'פארלירט אביסל א געוויסע אינטימעסי, א געוויסע קירבה, א געוויסע נאנטשאפט וואס מען פילט. אבער מצד שני, דאס איז א אמת'דיגע אמת'דיגע נקודה, מצד שני קען מען פארשטיין, קען מען פילן, אז דאס איז דאך בעצם מרבה נאנטשאפט, בעצם מרבה אהבה, ס'מרבה קירבה, ס'מרבה רעות.

איינער האט געשריבן אויף א אויף א חסידישע שטיבל בית המדרש ל לתורה ולתפילה ולאהבת ישראל עס מיינט צו זאגן מען גייט נישט לערנען קיין אידיש ווארט אין דעם בית מדרש יא ווייל אנדערש דארף מען דאך נישט שרייבן א נארמאלע בית מדרש לתורה שרייבן דאך אויך עס איז דאך אויך לאהבת ישראל א בית מדרש לאהבת ישראל דאך פשט אז מען לערנט נישט דא מען קומט זיך צאם דאס איז בעצם וואס וואס די זאגסט אזוי אזוי קען מען קען מען מערער זיין קען מען מקטרג זיין א יעדע זאך קען מען מקטרג זיין מען קען מקטרג זיין זאגן אז עס איז ציניש. די אמת איז דאך אבער, די אמת איז דאך אבער אז ס'איז נישט אזוי, די אמת איז דאך אבער, און ס'קען זיין, ס'קען זיין אז עס וואלט, ס'איז מעגליך, ס'נישט קיין אפגעפרעגטע פשט אז איינער וואלט דיר זאגן, אז אזוי ווי ס'שטייט, כל התורה כולה, לשון הרמב"ם סוף הלכות חנוכה, כל התורה כולה לא באה אלא לעשות שלום בעולם, שנאמר דרכיה דרכי נועם וכל נתיבותיה שלום, אדער די לשון,

גייט דאך קומען אליהו הנביא איז דער נביא וואס מען רעדט פון חזרת הנבואה יא דאס איז דאך דער אליהו הנביא איז דאך נאר א סימבאל פון דעם וואס די נבואה קומט צוריק קומט צוריק תורה יא מען וועט קענען פארשטיין די תורה מען וועט וויסן קלאר ווי מען האלט אויף די וועלט שוין דאס איז דאס איז איינער זאגט אליהו הנביא און די גמרא רעדט דאך דארט ספעציפיש און מען דארף געדענקען אז ס'איז דא אסאך ספיקות איינע פון די גרויסע ספיקות איז הלכות יוחסין און מען דארף וויסן ווער איז א ממזר ווער איז א כשר איד ווער איז א כהן ווער איז א לוי ווער איז א ישראל מיר וועלן זען ענק נאר זען אז מען נוצט אלס טעמע די סדרה. איז עס קומט אליהו הנביא וועט אונז פושט זיין דעם בעיא איז אזוי אזוי האט מען געקענט מיינען אזוי אזוי אזוי איז דאך די די די כאילו די גוטע צד פון די שמועס וואס מ'זאגן מ'קומט נישט צו חבר'ן מ'קומט צו לערנען זאגט די גמרא ניין אליהו הנביא קומט נישט פאר דעם נישט לרחק נישט לקרב קומט נישט זאגן ווער איז א כשר איד ווער נישט קיין כשר איד אדער אליהו הנביא גייט מאכן אלע כשר יא ס'איז נישט אדער וואטעווער די הלכה איז בלייבן דעמאלטס ס'טוישט נישט קומט לעשות שלום בעולם אליהו הנביא וועט קומען לעשות שלום בעולם אין אנדערע ווערטער די תורה כל התורה כולה לא ניתנה אלא לעשות שלום בעולם. די סיבה איז אין הכי נמי, ס'איז אמת, ס'איז אמת. די סיבה פארוואס ס'דא א בית מדרש, סיבה פארוואס ס'דא פרשת השבוע, סיבה פארוואס ס'דא שיעור זוהר שבועי פון יצחק לוי, סיבה פארוואס ס'איז דא אלע סארט חבורות, ס'איז דא ספירת העומר וואס מ'רעדט וועגן הכנה למתן תורה, מ'רעדט פון לא נהגו כבוד זה בזה, יא דאס כאילו מ'קען זוכה זיין צו תורה נאכדעם וואס זיך פירן מיט אהבת ישראל, זיך מכבד זיין איינער די צווייטע, ממליך זיין את חבריכם. מעריך זיין א חבר איינער איינער די אנדערע איז וואלט מען געמיינט אז דאס איז אזוי ווי א היכי תמצא דאס איז א וועג צו אנקומען צו דאס ניין די סיבה פארוואס ס'איז דא א תורה איז כדי מען זאל זיך חבר'ן איינער מיט די צווייטע מען זאל זיך ליב האבן מען זאל זיך מאכן שלום בעולם דאס איז דאס איז וואס ס'שטייט אין די אין די מאמרי חז"ל און דאס איז דאס איז די אמת די אמת'דיגע זאך און יעצט זאג איך ס'קען אפילו זיין און ווייטער וועט מען זעהן אז ס'שטימט דא אין די אין די ענין ס'קען אפילו זיין אז אויב ס'איז דא ווייניגער איז מילא ווען מ'קומט עסן פאפיטעס דארף מען הערן, ווען מ'קומט עסן פאפיטעס, מ'קומט זיך טאקע צו חבר'ן בפועל ממש, מ'עסט מ'טרינקט ביר צוזאמען, מ'מאכט א לחיים, ס'איז אלס גוט, ממש מצוות, א מצוה פון אהבת ישראל, יא, מצוה פון אהבת ישראל, איך ווייס נישט די אמשינאווער רבי, געזען געזען איינער, די אמשינאווער רבי זאל זיין געזונט, ער זעט איינער שמועסט. מענטשן שמועסן, מענטשן גייען ביי די געווארט פאר די רבי צו עפעס, מיט די עולם פארברענגט חסידישע פארברענגען, קומט איינער געזאגט אפשר איז א ביטול תורה מען דארף עס זאגן, עס איז נישט צייט צום דאווענען, זאגט ער וואס איך פארשטיי נישט, איך פארשטיי נישט וואס וואס דאס זיי טוען דאך א מצוה דאורייתא, איז דאך א מצות עשה יא, ס'איז איינע פון זיינע שיטות אז אלע מצוות זענען גלייך, א מצות עשה דאורייתא, ואהבת לרעך כמוך, מען שמועסט ביי אידן מקיים ואהבת לרעך כמוך, שטייט פון די רבי פון לובלין באריכות וועגן דעם. מען זאל זיך נישט מיט שטותים, אוודאי מען רעדט לשון הרע איז א פגם אין דעם, אבער ס'דאך א מצוה, וואס זאגסטו אז זיי טוהן נישט אז זיי טוהן פארברענגען די צייט, זיי טוהן א מצוה פון ואהבת לרעך כמוך, יא, איז ס'קען זיין אז ווען מען טוט דאס אזוי, לאמיר שוין לאמיר זיין לאמיר מודה זיין על האמת, אז מען טוט דאס אזוי, אביסל איז מען האט מען זיך ליב אביסל האט מען יענעם ליב, אביסל טוט מען. ואהבת לרעך כמוך א בילעט אביסל טוט מען ווי דרייוו ארויף דאס הנאת כריסו יא קומט עסן עסן די פאפיטעס די חברה מה שאין כן ווען מען לערנט אזא שיעור וואס איז נאר אויף יוטוב יוטוב איז דאך ממש כולו רוחניות נישט ליין בזיג ס'איז נישט אין לו גוף ולא דמות הגוף ס'איז דא דמות הגוף אבער נישט קיין גוף יא מ'קען נישט עסן אויפן אויפן זום אויפן קאמפיוטער קען מען נישט עסן אויפן אויסהערן אויפן פאדקעסט קען מען נישט עסן, איז וואס בלייבט? נאר אהבת ישראל, נאר אמת אמת דעמאלט קען מען זאגן אז מען קומט אויסהערן און מען לערנט צוזאמען, איז עס טאקע מדין אהבת ישראל, נישט מדין מען קומט עסן, נישטא קיין עסן, ס'איז נישט אפילו דא די, מ'קען אפילו לעבן איידעלער פון דעם יא, אפילו די שמייכל וואס מען דמיונ'ט זיך אמאל, א מענטש גייט און מען שמייכלט, מען געבט אים אנערקענונג, ס'איז נישטא די אנערקענונג אזוי ווייט, נישט אזויפיל די גשמיות'דיגע, די עגאאיסטישע חלק פון זיך חבר'ן מיט חברים איז נישט דא, אבער דער רחניות'דיגע חלק איז אוודאי דא. און איך מיין נישט דא נאר צו משבח זיין אונזער שיעור. ס'איז דאך אויך אמת עקראס די דזשענערעישאנס. זייער וויכטיג, אונז רעדן אסאך מאל וועגן, נעכטן גערעדט וועגן אמונת חכמים, אדער וועגן בעל השמועה עומד נגדו. ס'איז א גרויסע מצוה, ס'איז נישט נאר א מצוה, עס קען זיין אז דאס איז די פנימיות אדער די מטרה, מען טראכט אז מען איז עס מגדיר צו זיין, פון די תורה, פון לערנען תורה, אונז לערנען תורה פון די זוהר, אונז לערנען תורה פון די תנאים און אמוראים, פון ראשונים און אחרונים, פון אלע מיני מענטשן, אלע מיני לאקעישאנס, אלע מיני זמנים, און אויב מען חבר'ט זיך נישט מיט זיי, אויב מען פילט זיך נישט קיין לאוו, פשוט ליב האבן, ליב האבן, כ'מיין ווייסן עס איז, אונז נוצן אסאך ווערטער וואס וואס מען כאפט נישט די טייטש, יא א מענטש איז א חסיד פון איינעם, וואס הייסט א חסיד? אדער א חסיד, קען זיין אז איך רעד, חסיד פון איינעם קען זיין לצורך עצמו, א חסיד פון די זוהר, כ'בין א חסיד, וואס טייטש חסיד? וואס איז עברי טייטש? ווי אזוי זאגט מען אויף ענגליש חסיד? ער איז א חסיד. קענסט זאגן עדמיירער, קענסט זאגן פען, ס'איז אלץ מאדנע ווערטער. ס'איז נישט עברי טייטש. עברי טייטש חסיד איז א לאווער. חסיד מלשון חסד, חסד מלשון אהבה. חסיד טייטש א לאווער אויף דעם מענטש. חסיד פון גאט איז א לאווער אויף גאט. חסיד פון זוהר איז א לאווער אויף די זוהר. ער האט ליב, ער האט ליב די רבי שמעון בר יוחאי, ער האט ליב די חברים פון די זוהר. ער האט עס ליב. האט אים ליב דאס טייטש א חסיד איז אויב מען לערנט און מען ס'איז א וועג פון לערנען דאס איז א וועג שוין א וועג פון לערנען דאס איז די מפתח פון גאנץ עולם הפנימי דאס איז די מפתח פון לערנען ס'גייט זיין לג בעומר דאס איז די מפתח פון לערנען בדרך הסוד לערנען בדרך הקירבה לערנען בדרך האהבה אז מען איז מער מער מען שפענדט אביסל מער צייט אדער מער שימת לב אדער מער א דגוש אויף דעם וואס אונז לערנען מיט אנדערע, לערנען איז נישט קיין זאך וואס מ'טוט בהתבודדות, יא, אפילו רבי שמעון בר יוחאי, מ'דארף געדענקען, אפילו אין דער מערה האט ער געלערנט מיט איינעם, מיט רבי אלעזר, אליינס וואלט ער נישט געקענט, וואלט נישט געקענט זיין, אליינס איז נישטא אזא זאך, ס'איז דא שניים הם אני ובני הם, בני, אקעי, נאך איינער, א חברותא'שאפט, האט אים ליב, ער לערנט מיט אהבה, און די סיבה פארוואס ער לערנט איז מתוך אהבה. ס'דינקט זיך איז אויך דאס וואס ער לערנט ער לערנט זיך צוזאמען און לערנט מיט ליבשאפט און דאס איז עפנט אונז דאס איז די זאך דאס איז די וועג וויאזוי מענטשן וואס זוכן צו לערנען נישט נישט נאר צו וויסן די ווערטער צו וויסן אינפארמעישן אינפארמעישן איז דא אסאך ס'איז זייער גרינג ס'איז דא גוגל וואס לייגט אלע אינפארמעישן ארגענייזינג די ווארלדס אינפארמעישן יא דאס איז אלץ דא אסאך אבער ארגענייזינג די וועלטס מענטשן, ארגענייזן די וועלטס ליבשאפט, דאס איז א גאנץ אנדערע עבודה, ס'איז א גאנץ אנדערע, גאנץ אנדערע לעוועל פון פון לערנען, א גאנץ אנדערע לעוועל פון לערנען. און מען קען זען, מען קען טראכטן, מען קען זען קלאר, איינע פון די סימנים, אדער פון די הגדרות, אדער פון די סימנים פון לימוד פנימי, פון ספרים וואס זענען, רירן אן די נקודה פנימית, אין א אמת'דיגע וועג. ס'איז כמעט א סימן מובהק, מ'קען זאגן אז א סימן מובהק אז א זאך איז פנימיות'דיג, אדער כ'זאג עס נאר אלס א סימן, קען זיין דאס איז די סיבה אויך, דאס איז וואס ברענגט עס, אז ס'איז שופע אין דעם אהבה. און ס'איז דא א פשט, און די פשט אין דעם איז דאך פשוט, די פשט אין דעם איז דאך פשוט בתכלית הפשטות. אהבה קומט פון נאנטשאפט, קומט פון פארשטיין, קומט פון זיין מחובר, קומט פון זיך אידענטיפיצירן מיט די זאך. ווי לאנג א מענטש לערנט תורה בחיצוניות און זוכט די חיצוניות הדברים, איז דאך נאר אינטערעסאנט די אינפארמאציע, יא? זאג מיך משנה ברורה, זאג מיך וואס איך דארף טון, וויפיל לעפלעך אייער מיט צוויבל דארף מען עסן שבת אינדערפרי, און וויפיל שטיקלעך קוגל שבת ביינאכט, און שוין, און איך ווייס וואס איך דארף טון. שוין ס'איז די אינפארמעישן און דאס קען מען טון מיראה קען עס טון מיט קבלת עול מיט חיצוניות איך דארף טון שיק מיך א מעסעדזש שיק מיך א פאסט טרעגער שיק מיך א אימעיל וואס איך דארף טון איך טוה עס איך דארף נישט איך דארף דיך נישט קענען איך דארף דיך נישט פארשטיין איך דארף זיך נישט באהעפטן מיט דעם איך דארף זיך נישט מחבר זיין מיט דעם ס'איז אזוי וואס איז א פנימי וואס איז די ערשטע תביעה די ערשטע תביעה פון די עולם הפנימי איז אז דאס איז נישט גענוג יא מ'דארף דערהערן וויסן די פשט דער פשוט אפילו אויף על פי פשט פרעגט מען וואס די טעמי המצוות אין די עולם הפנימי אין די זוהר הקדוש די אב ד די מאריך ז ל רופט עס בעלי העבודה די בעלי העבודה הפנימית וואס זאגן זיי אז ס'נישט גענוג ס'נישט גענוג צו מקיים זיין מצוות מיט די גוף דארף מען מקיים זיין מצוות מיט די שכל דארף מען מקיים זיין מיט די נשמה מ'דארף וויסן פארוואס פארוואס פארוואס מיינט נישט נאר צו אפצופרעגן צו פארענטפערן פאר די אומות העולם אזוי ווי אונז רעדן אלעמאל ס'מיינט איך טוהן די מצוה מיט די שכל טון די מצוה מיט דיין נשמה. אה, איז יעצט האסט, דאס קענסטו שוין נישט שטיין פון אינדרויסן, למה תעמוד בחוץ, קענסט שוין נישט שטיין אינדרויסן, מ'דארף דאך שטיין אינעווייניג, מ'דארף דאך יעצט זיך זיך זיך באהעפטן מיט די מיט די תוכן פון די מצוה, מ'דארף זיך באהעפטן מיט די תוכן פון די תורה, אין אנדערע ווערטער, מ'דארף זיך ליב האבן מיט די תורה. און וויאזוי האט מען זיך ליב? די ערשטע וועג, די ערשטע ווי אזוי קומט מען אן צו די פנימיות, די ערשטע וועג איז זיך ליב האבן אין די תורה, די גאנצע תורה, אונזער תורה, איז טאקע נאך א זאך וואס מען דארף אפט אפשר א א איידלע נקודה אבער מען דארף עס דארף עס וויסן, עס איז דא אין דעם סיבות פון טעותים פון ביידע זייטן, אבער מען דארף עס וויסן, אונזער תורה, עס איז טאקע תורה מן השמים, מן השמים איז א אנדערע וועג פון זאגן די אבדזשעקטיוו טרוט, רייט? דאס איז די אמת כפי שהיא, כפי שהיא, ס'איז די

ס'איז נישט דא קיין תורה אין די וועלט וואס איז נישט קיין מענטשליכע תורה. ס'איז נישט אדורך געגאנגען מענטשן. מ'קען אפילו זאגן אדורך געגאנגען. אבער די דורך גייען איז נישט נאר בדרך מעבר ווי מ'רופט עס. נישט דורך געגאנגען סתם נאר אזוי ווי א ל א לוי א פייפ וואס איז דורך געפארן. נישט אזא זאך. ס'איז דורך געפארן מענטש ס'הייסט ס'האט ס'האט קונה געווען די גאנצע מהות. די גאנצע מהות פון מענטשליכקייט. אויב מ'וויל פארשטיין תורת משה. דארף מען אביסל דערהערן דעם מענטש וואס איז משה רבינו. זה משה האיש יא. איש משה איש אלקים. טאקע איש אלקים אבער ס'איז אויך א איש. ס'איז דא א איש און איז לערנען תורת משה איז לערנען נישט נאר תורת השם אזוי מן השמים לערנען תורת משה און כל שכן כל שכן אז מ'לערנט תורה שבעל פה וואס אויף יעדע מימרא שטייט אמר רבי שמעון אמר רבי עקיבא אמר רבי אלעזר און אזוי ווייטער און דאס איז תורת בני אדם און עס איז דא דא א מקום טעות אז מ'וועט זאגן מיט ביידע זייטן מ'קען פארגעטערן דעם מענטש מאכן פון דעם מענטש א גאט חס ושלום מיינען אז מ'קען מאכן אה, ווייניג צו ווייניג געטליך, זאגן אה, ס'איז א מענטשליכע תורה, ס'איז נישט מן השמים, משה מפי עצמו, ניין, ס'איז משה מפי השמים, ביידע. שוין, דארף מען, דארף מען אפשר מאכן א גאנצע שמועס, צו מפקיע זיין פון די צוויי זייט פון די טעות וואס קען זיין, אבער איך רעד דאך יעצט נאר אויף איין נקודה פון אהבה. ליב האבן, און עס איז פשוט, מ'דארף ליב האבן גאט אויך, מ'דארף טראכטן וויאזוי מ'קען ליב האבן גאט. מ'דארף ליב האבן די אבדזשעקטיוו אמת, כמו שהיא אויך, אויך א סארט אהבה. אבער אויב מיר ווילן פארשטיין די תורה אויף אונזער אויף אונזער וועלט, עולם הזה, די תורה וואס אין די עולם הזה ווי די לשון חזון איש, אין לך חכמה בעולם אלא אם כן עברה דרך נשמת חכם חי, ס'איז נישט דא קיין תורה וואס איז נישט קיין מענטשליכע תורה, ס'איז א אנדערע וועג פון זאגן די זעלבע זאך יא, ס'איז נישט דא קיין תורה וואס איז נישט געווען א רבי, ס'איז נישט געווען א מענטש, ר' משה רבינו, יהושע בן נון, רבי עקיבא, רבי אלעזר בן עזריה, רבי טרפון, א מענטש וואס ער

אויף וויפיל מען קען זיך אים ליב האבן, אויף וויפיל מען קען זיך מחבר זיין מיט זיין נפש, און אויב מען, אזוי ווי ס'שטייט אז א תלמיד חכם ווען ער פארשטייט די תורה, כאילו ער ווערט משה רבינו'ס נשמה קומט אין אים, נשמת משה רבינו, ער ווערט זיך באהאפטן מיט די מענטש וואס איז משה רבינו, יעצט פארשטייט ער די תורה, די זעלבע זאך ווי איינער לערנט זוהר הקדוש, איינער לערנט ארי הקדוש, איינער לערנט א חסידיש ספר, איינער לערנט א ליטוויש ספר, דאך געווען מענטשן וואס האבן דאס פארשטאנען, אז שוין שפעטערדיגע ספרים, אסאך פון זייער פארשטאנד איז בעיסד אויף פריערדיגע הנחות וואס ער גלייבט, בסדר, מ'דארף אריינגיין יעדע יעדע לעוועל, מ'מוז פארשטיין ביז משה רבינו, און אלץ פארשטיין און פארשטיין אביסל פריער, פארשטיין וויפיל יענער האט פארשטאנען, אויב ער האט פארשטאנען נישט ווייל ער האט פארשטאנען, עס האט אים געמאכט סענס, עס איז געווען פארט פון זיין לעבן, נישט געווען קיין טויטע זאך, נישט געווען קיין חיצוניות'דיגע זאך וואס מ'האט אים געדארפט אזוי כופה עליהם את ההר כגיגית, ס'איז געווען זיין הארץ, זיין מח, זיין נשמה, זיין זיינע אברים, זיין לעכטיגקייט פון זיין לעבן. און ווען מען וויל לערנען בדרך פנימי מען וויל פארשטיין מען וויל זיך מחבר זיין וויל עס זאל באנעמען א מענטש איז נישטא קיין וועג פון עס לערנען נאר מיט אהבה און אסאך און און און פיליזאפער רופן עס אמאל עקרון החסד יא די טשעריטעבל רידינג יא אז מען וויל פארשטיין א ספר אסאך מאל עס איז נישטא קיין וועג ווי דו זאגסט מען רעדט פון דארף זיין אבדזשעקטיוו און נישט בייעסד יא אבער די בייעס נישט נאר א בייעס עס איז די איינציגסטע וועג וואס מען קען ליינען וואס מען קען פארשטיין וואס יענער זאגט איז ווען מען האט אים ליב. פשוטע זאך, מ'האט איינעם נישט ליב. יעדע זאך פארדרייט מען, צו בדווקא, צו בשוגג, צו במזיד, צו קאנטשעסלי, צו אנקאנטשעסלי. דו ווילסט דאך נישט וויסן וואס ער זאגט, האסט דאך אים נישט ליב, האסט דאך נישט קיין שום אינטערעס. אז האסט אים ליב, וועסטו דאך זאגן אז א מענטש האט ליב קען מען אים, אזוי ווי ר' יוחנן ריש לקיש קען מען אים זאגן ביסט נישט גערעכט, אוודאי. איך מיין נישט אז מ'איז מקבל יעדע זאך וואס ער זאגט, אבער דו פארשטייסט אים, אבער דו רעדסט זיך מיט אים. ס'איז דאך א גאנץ אנדערע לעוול פון. פון ליבשאפט, גאנץ אנדער לעוועל פון תורה, דאס מאכסט הדרן לדוכתא, אז די סימן פון תורה פנימית און די גדר פון תורה פנימית און די וועג וויאזוי אנצוקומען דערצו, די דרך אל התורה הפנימית, איז זיך ליב האבן איינעם די צווייטע, און איך רעד פון דעם גענוג, אפשר איין טאג וועט מען עס אויך מקיים זיין, און איך איך גלייב און איך ווייס אז. מענטשן וואס לערנען תורה מיט אהבה קומען אן צו א גאנץ אנדערע לעוועל פון תורה ווי די מענטשן וואס לערנען מיט מיט אביסל פרעמדקייט, פרעמדקייט צו זיך, פרעמדקייט צו די חברים, די קערצער אויך פון די חברים וואס מען לערנט מיט, צו די רבי, וואס עס הייסט רבי תלמיד, צו עס הייסט חברים חברותות, נישט קיין חילוק ווי אזוי עס הייסט, ווען מען האט די כוונה, ווי דער ארי הקדוש האט געזאגט, און יעדער איינער ווייסט די אנהייב פון די סטעיטמענט אז מען דארף פארן דאווענען זיך מקבל זיין ואהבת לרעך כמוך און דער המשך פון דעם איז בפרט החברים העוסקים בתורה ביחד דארף מען זיך ליב האבן איינער די צווייטע אזוי ווי ער איז א אבר פון זיין אייגענע גוף דאס איז די לשון מהארי דאס איז געווען נישט נאר די לשון ס'איז סתם דאס איז געווען די הדרכה פון די ארי הקדוש פאר זיינע תלמידים זיי האבן געהאט א ישיבה א שטיקל יא זיי זענען זיך צוזאמגעקומען יעדן טאג צו יעדע וואך צו לערנען תורה צוזאם ער זאגט די ערשטע זאך אונז ווילן לערנען תורה פנימית אנן בחביבותא תליא מילתא, איז דארף מען זיך ליב האבן איינער די צווייטע אזוי ווי די אייגענע, אזוי ווי א חלק פון זיך אליינס דארף זיך פילן איין די צווייטע, זיך פרייען מיט די איינעם יענעמ'ס הצלחות, מיט זיינע שמחות, זיך טרויערן אויף זיינע הפסדים, און אזוי ווייטער, און שמחות און הפסדים מיינט דאך אויך בתורה, יא? זאגסט לא נהגו כבוד זה בזה, עס איז דאך עולם הפנימי, דארף איך וויסן, יא? עס איז דא א תורה על מנת לקנטר, עס איז דא תורה, עס איז דא מתכבד בקלון חבירו, און כ'רעד בדקי דקות כאילו כאילו אז דארט הייבט זיך אן די פראבלעם אבער דארף דאך עס לערנען דאך און דארף נאך זעהן דא יא ס'דא אמאל א רבי וואס ער זאגט א שיעור און ס'איז סאונד ווער ס'הערט סאונד כ'רעד נישט וואס ער זאגט ער זאגט געוואלדיגע תוכן תוכן שטימט יעצט רעדן אונז פון וואס איז ביאנד די תוכן יא כ'האב גערעדט צוויי וואכן צוריק און ס'דא די וואך אויך אמור ואמרת יא רעד צו די כהנים און וואס זאלסטו זיי זאגן האבן מיר שוין געזאגט עס שטייט אין די רמב"ן טאקע אין די וואך מסביר עס קלאר האבן גערעדט וועגן דעם און פרשת אחרי מות האט דאך געווען א איבריגע אמור און די זוהר רעדט וועגן דעם דא נישט בגילוי אבער דער רמ"ק זאגט אז ער רעדט וועגן דעם און ס'שטייט יא איך רעד מיט דיך און ס'איז דא וואס איך זאג פאר דיך יא ס'איז דא נאר איך זאג ס'איז דא וואס מען רעדט תוכן הדברים און ס'איז דא די די לאוו אנדערע ווערטער די ליבשאפט יא און דארף מען דארף געדענקען דא תלמידי רבי עקיבא וואס האבן נישט פארשטאנען שלא נהגו כבוד זה בזה ס'דא אמאל א ראש ישיבה א רבי א ר"מ איינער א מגיד שיעור זאגט א שיעור מענטשן געווענליך הערן טאקע נישט אויס אזוי פיל יענע מענטשן טאקע וועגן דעם אסאך מאל זענען די קלוגערע מענטשן ס'איז זייער נוגע פאר מיך לפחות און די קריטיקל מענטשן און פארשטייט דאך בעסער פון יעדער אלעמאל שוין איז דאך גוט אבער זיין גאנצע שיעור איז די וועג נישט וואס ער זאגט אבער אפטמאל זאגט ער עס בפירוש אסאך מאל אבער די די לענגווידזש די די באדי לענגווידזש די די וואויס לענגווידזש וואס מען הערט אין אים איז איז די ענק זענען א באנטש פון שטריקעס די ענק פארשטייען נישט איך פארשטיי נו פארוואס זאל איינער ווילן קומען צו אזא שיעור וואס די סאבטעקסט איז איך בין א טויב איך בין א שוטה איך בין א עם הארץ איך בין א נאר פארוואס זאל איינער קומען צו דעם נו אמאל איז דא איינער וואס טוט עס מתוך אהבה אזוי ווי ס'שטייט זרוק מרה בתלמידים ער גיבט אריין פארן תלמיד ווייל ער ווייסט אז ער טראסט אים ער ווייסט אז ער קען בעסער זאגט ער אים פאר דיך פאסט עס נישט דעמאלטס איז פארקערט יא דעמאלטס איז די תוכחה די איז טאקע די גילוי בגילוי די ווערטער וואס זענען דא איז טאקע א די מוסר אבער די פילינג און די מינינג איז אהבה עס איז פארקערט א מענטש קען עס פילן אויב אויב מען פילט עס נישט ארבעט עס נישט מען קען נישט זאגן עס איז טאף לאוו און דו ווייסט נישט דערפון אויב דו ווייסט נישט דערפון פשט אז עס האט נישט געארבעט עס דארף דארף נישט זיין א סוד אבער נישט אזא גרויסע סוד יא. נישט אזא גרויסע סוד אז דו ווייסט אליינס נישט יא, דאס איז וויכטיג, און די זעלבע זאך ווען מען שמועסט מיט א חברותא און מען שמועסט מען דארף נישט זיך זיין אין דעם מען דארף קענען האלטן אין קאפ יא, אז איינער זאגט עפעס און אוודאי איך רעד נישט ווען ער איז גערעכט ווען ער איז גערעכט דאך פשוט דארף זיין מודה על האמת, איך רעד נישט יעצט פון די מידה פון זיין מודה על האמת, מודה על האמת איז די ערשטע זאך דאס רעדט מען שוין נישט ס'איז פשוט און הלוואי זאל נישט האבן די מידת הנצחון זאל נישט גובר זיין אויף דעם, אבער דאס איז דאך פשוט אז מען דארף מודה זיין על האמת אויסהערן די תוכן וואס יענער זאגט אז ער זאגט עפעס וואס האט א היות איך חי מיך עולב לא יתמו אז ער קען און דו קענסט נישט, איז דאך פשוט אז מען דארף אויסהערן. רעד איך אפילו נישט פון דעם. רעד ווען ער איז נישט גערעכט. ער איז נישט גערעכט. נישט נאר ער איז נישט גערעכט, ער האט נישט געלערנט גענוג בעיון אזוי ווי דו האסט געלערנט, און האט נישט די, אדער סתם ער איז נישט גערעכט. און וואס דינגסטו זיך מיט אים? און וואס איז די קאנטעקסט? וואס איז די סאבטעקסט פון די זיך דינגען? מען קען זיך בודק זיין, מען מעג. נישט אויף יעדע מאל, זייער יעדע דריטע מאל, איך ווייס נישט. וואס איז די סאבטעקסט פון זיך דינגען? סאבטעקסט איז אה, איך בין גערעכט, ברוך השם, נאך א פרוף. ס'דא אמאל מענטשן וואס זיי קענען זיך פירן גאנץ, א גאנצע לעבן פירט ער דיאלאג מיט א צווייטע, א צווייטע רבי, א צווייטע חכם, א צווייטע פילאזאף, א צווייטע מגיד שיעור, און מחלוקת איז נישט דא, ער האט טויזנטע מחלוקת'ן, יא, בית שמאי אומרים כך, בית הלל אומרים כך, אבער ס'איז דא איין מחלוקת באמת. זה אומר איך בין א חכם און דו ביסט א טיפש, און זה אומר איך בין א חכם און דו ביסט א טיפש. און יעדע מאל וואס ער טרעפט נאך א פסוק וואס יענער האט נישט ריכטיג פארשטאנען, נאך א הלכה וואס יענער האט נישט גע'פסק'עט ריכטיג, אה, נאך א ראיה שאני הוא החכם ואתה הוא הטיפש. דאס איז אלץ מצרף און סוף, האפנטליך סוף ימיו וועט איינער קענען מאכן א ליסט וויפיל מחלוקת'ן דער האט געוואנען, וויפיל מחלוקת יענער האט געוואנען, און מאכן וויסן קלאר צו ער איז א חכם אדער ער איז א טיפש. און דאס איז א קעריקעטשור פון א גרויסע, אזוי געשעט אסאך מאל מ'האט א שמועס מיט איינער. וואס איז די מסקנא? איך בין א חכם אדער א טיפש? וועלכע ביסטו?

און זאגן אז ניין, איך וויל זאגן אז אז ער איז גערעכט, חס ושלום, דאס איז שוין קיין ליגנט. הלל אומר הוי מתלמידיו של אהרן, אוהב שלום ורודף שלום, אוהב את הבריות ומקרבן לתורה. דארפסט ליב האבן, וואס איז אזא אוהב שלום? יא ס'דא א אוהב את הבריות ס'דא וואס איך וויל פון זיי איך וויל אים מקרב זיין לתורה ס'איז אוודאי א גוטע זאך איך וויל שלום אליינס איך וויל רודף זיין די שלום ס'הייסט איך וויל פרובירן איך וויל טון די השתדלות דאס אמתע ס'זאל זיין שלום בעולם אבער קודם איז דא אוהב שלום א לאווער אוו פיס א לאווער אוו קריטשורס יא בריות אוהב א לאווער אוו פיפל לאווער אוו יומענס לאווער אוו ביאינגס א לאווער דאס איז די ערשטע טיטל ווען מען טראכט דאס איז וואס די משנה זאגט וואס שטייט אין די אנדערע מדרשים מען טראכט פון אהרן הכהן די ווארט אהרן הכהן וואס זאגט עס פאר דיר א מענטש אז טאקע משה רבינו האט נישט געהאט אזוי ווייט דאס אין א געוויסע מען דארף אנקומען אויספיגערן די אלע זאכן אין די פרשה איך זאג דאך דא אלץ הקדמות בעבודה בפועל און נאכדעם ווער ס'וועט קוקן די זוהר און מ'וועט אנקומען צו דעם אויב מ'וועט האבן צייט דא אויך.

משה און אהרן זענען ברידער, ס'איז דא עפעס א זאך אין דעם. וואס איז אהרן א כהן? וואס איז געווען, וואס האט ער געטון? איז געווענליך זאגט מען ער איז געווען א כהן. אהרן א כהן, ער מאכט א עבודה, צינדט די מנורה, ער מאכט קרבנות, און אזוי ווייטער. אבער נישט דאס זאגט די משנה, נישט זאגט די גמרא, די גמרא זאגט ווען ווען שמעיה שמעיה ואבטליון האבן געטראפן דארט די כהן גדול האט מען געזאגט דו טוסט נישט עובדא דאהרן, יא ער האט זיי געטשעפעט, ער זאגט ענק טוהן נישט עובדא דאהרן. פלא יסם די האן בלשון האן די אבן איבד די האן זאלט זיך שמעקן כדי איך קען שוין מיט געטריכט זיך איבד די האן דאס איז שטער די האן זאגט רעש גלאך דאס איז קיין אויב שוין ווער אויב שוין זא הייסט דער דאך איבד די האן אזוי ווי ער האט געמאכט די קארדע קיין גודל גייט דאך ארויס פון פון קודש קודש מיט דו ער מאכט ער וואלט דאס נישט איבד די האן דאס זאגט דאס זאגט שמעי ווארטאן איבד די האן מיינט נישט אין דא וואלט דא א קאזע צו מגד סטארטש סטארטש אנדערש אבער דאס דער רעש איז פשט איבער דער האר מיינט נישט אין דער וואס איז דער האר אין א קוין געווען שטייט א פוסק א מורה לקהנם בני אהרן וואס איז א קוין קוין אז בני אהרן וואס דער קען מיין א קוין אז א קוין קוין איז א משורס השם קוין אז טיט א וואיד ניין ניין דאס איז נישט קיין ריכטיגע וועג דאס איז א וועג פון טראכטן בין דער קוין אז א קוין האט דינען פון קהנה האט זיך שטאמט זיין למעשה מיט און נישט חסן תגריש אלץ דינען פון קהנה וואס איז א קוין זאגט די זוהר הקדוש א כהן איז בני אהרן א כהן איז א קינד פון אהרן וואס איז אהרן? וואס איז די פיקטשער פון אהרן? יא מען דארף פיקטשערס האבן רעדן אסאך מאל וואס די פיקטשער פון א מענטש האט אין קאפ יא אהרן האט א חושן אויפן דאס וואס איז די פעולות וואס סארט זאכן טוט אהרן? אהרן איז א אוהב שלום ורודף שלום אוהב את הבריות ומקרבן לתורה דאס איז וואס ער טוט. אין אנדערע ווערטער, אוואדע אהרן טוט עבודה, אוואדע זיין ענין איז טון עבודה, אוואדע זיין ענין איז אויך צו לערנען תורה, נישט נאר דעם, ער איז געווען א נביא פאר משה, ער האט געווען די אינטערפרעטער פאר משה, ער האט מסביר געווען די תורה, שטייט אין די גמרא אין עירובין, ער האט מסביר געווען די תורה פאר די נעקסטע, פאר די אידן ווייטער וואס נאך משה האט עס געזאגט, געגאנגען די אידן אין פר' תימן אזוי געווען אזוי ווייטער, אהרן אחיך יהיה נביאך, ער האט געווען א העלפער פאר משה, נישט געווען סתם א עבד, נישט געווען עפעס א רבי וואס האט נישט געקענט קיין לערנען, ער האט געקענט לערנען אויך.

די מענטשן וואס האבן אסאך חסידים זענען נישט די קלוגסטע מענטשן, לאו דווקא, עס קען אויך זיין. נישט די גרעסטע תלמידי חכמים. די גרעסטע פיפל ליבהאבערס, מענטשן ליבהאבערס. פארוואס? אוודאי דארף מען לערנען אויכעט, מען דארף טון אלע, מען דארף טון אויך, עס קען דאך נישט סתם. ווייל א מענטש האט מ'האט א מענטש ליב האט ער דיך ליב איז דאך פשוט א חסיד מיינט דאך איינער וואס האט ליב אונז האבן נישט ליב צו זאגן דאס אזוי קלאר אבער דאס מיינט עס א חסיד איז איינער וואס האט ליב יענעם ס'איז דא א חסיד וואס איז א חסיד מיראה וואס קען רופן אנדערש איך רעד דאך נישט פון דעם איך רעד איינעם וואס מענטשן האבן ליב דאך האט מען האט אים ליב וואס האט מען אים ליב ער האט דיך ליב אוודאי אויב ער האט עפעס תוכן צו פארקויפן אויכעט נו, איז דאך אוודאי גוט. אז איך האב דיך ליב, אבער גיי מיר צוריק צו מיין חבר, צו זיין חברותא וואס האט די ראנג פשט אין רש"י, איך ווייס נישט, איך ווייס נישט וויאזוי ער איז אנגעקומען אזא פשט, נו, איך האב דיך אמער ליב, איך וויל דיך אמער אויפקלערן, איך וויל דיך אמער מסביר זיין א גוטע פשט. ס'קען זיין צוויי מענטשן וואס האבן א ויכוח, יא? שניים שיתווכחו בדברי תורה, איינע שרייט סך הכל ווען לייגן א אנדערע סארט מייקראפאן, יא? ס'דא מייקראפאנס וואס הערט וואס די ווערטער, ס'דא מייקראפאן וואס הערט די אמר ואמרתו, יא? די אמר אלוקים, די וואס מ'זאגט, וואס הערט ער? אני חכם ממך, דו ביסט א טיפש. איך בין גרעסער, איך בין, דו ביסט, איך בין מתכבד און דו ביסט קלון. דאס איז איין מייקראפאן. ס'קען זיין א צווייטע מייקראפאן, און יענער קען זיין שרייט העכער. ס'האט נישט צו טון מיט ווער ס'שרייט העכער, אפילו וואס ער זאגט, אז דו ביסט, פארשטייסט, כ'פארשטיי נישט ווי דו ביסט אנגעקומען צו אזא, דו האסט עפעס נישט געשלאפן היינט, דו האסט נישט געהאט גענוג קאווע, וואס האסטו געטון אז דו זאגסט אזא קרומע פשט? ער קען דאס זאגן.

סך הכל קען איך ווייזן פאר די אודיענץ אז איך בין טאקע דער חכם, מ'זאל נישט מיינען נישט האבן קיין טעות, ווער ס'איז דער חכם? אבער ניין, ס'גייט מיך נישט אן, איך בין זיך נישט מתווכח, דרך אגב, א גוטע סימן פאר דעם, אויב עס גייט איינעם אן א מענטש פערזענליך און ער וויל אים טאקע אויפקלערן, ער וויל אים מסביר זיין, איז ער זיך נישט מתווכח ברבים. פשוט'ע סימן. אמאל דארף מען עס טון, אבער אגעין, מיט די רבי, איך ווייס נישט. אבער דאס איז א גוטע סימן. א מורא'דיגע סימן, יא. פארוואס זאגסטו ווען רוב מענטשן פילן זיך פארקערט איז א סימן א סימן מובהק להיפך יא ס'איז זייער גרינג עס אסאכמאל צו זעהן זייער גרינג זיך צו מתווכח זיין מיט א אודיענץ קיינער וואס מען דאס נישט שטייט א קופקע צוויי מענטשן איינער האקט אויף דעם פאליטיק און א צווייטער שרייט צוריק שטייען די מענטשן אמאל קלאפן פאר דעם קלאפן פאר יענעם צו מען קלאפט ממש צו נישט און נאכדעם פרעג איך דיר נו דו האלטסט דאך אז יענער איז נישט גערעכט פארוואס זוכסט נישט קיין וועג דו ווייסט דאך אז ס'איז שווער פאר א מענטש מודה זיין על האמת ווען ס'שטייט א שטייט א עולם ווייסט דאך אז שווער, פארוואס איז דאס די וועג? פארוואס רופסטו אים, לאדענסט אים נישט ביי דיך אינדערהיים, גיב אים א קאווע, שמועס מיט אים, וועסט אים אויפקלערן רואיגערהייט, דו ווילסט דאך אים אויפקלערן, יא? ניין, דו ווילסט אים נישט אויפקלערן, דו ווילסט ווייזן אז דו ביסט דער גרעסערער חכם, אקעי, פארוואס דארפסטו עס טון מיט א עולם? אבער די אמת'דיגע מהלך איז, אויב איינער וואלט געוואלט געווען ליב געהאט א צווייטן, וואלט ער געטון פונקט פארקערט, אזוי ווי ס'איז דא א א הדרכה, איך ווייס נישט ווי ס'קומט אין ענגליש, אבער כ'האב געזען אין די הדרכה, אז

דיס איז א הארעבל טינג, איטס הארעבל, מענטשן זענען מענטשן, מען איז אזוי צוגעוואוינט אז ס'איז נארמאל, סטייטש, איך בין דאך א מענטש, איך בין דאך א מנומס, אוודאי נישט, איך וויל נישט אין פנים אריין אריינזאגן, אבער פון בעק דעמאלטס זאג איך אים אריין יא, וואס טוסטו אויף מיט דעם? וואטס די פוינט? קענסט מיר זאגן וואס די פוינט איז? איז דאך פונקט פארקערט, איז דאך פונקט פארקערט, אויב דו האלטסט אז דו קענסט אים אויף, אז מען קען נישט קען מען נישט, איז דאך ממה נפשך, אויב דו האלטסט דו קענסט עפעס אויפטון, איז ווען ווען גייט עס אויפטון אז דו'סט זאגן אז אז ער מאכט א טעות, ווען דו זאגסט פאר ביהיינד היז בעק זאגסטו, אונטערן רוקן זאגסטו אים, דעמאלט וועט עס עפעס אויפטון, קען זיך זיכער נישט אויפטון, וואס איז, דאס מאכט, דאס קען נאר ערגער מאכן, דאס הייסט רכילות, יא, דאס איז דאך א בעל לשון הרע, רכילות, איך רעד וועגן א צווייטע וועגן א דריטע, פארוואס רעדסט ווי, וואס האט מיט יענעם דער דריטע, וואס קומט דאס אריין? געווענליך ווייטער ווייל איך. איז ווייטער מיין כבוד אז איך אסאך מאל זע איך דאס וואו איך מיין איך טו איך דאס אסאך מאל יא איך גיי איך רעד מיט איינעם און יא איך האלט טאקע נישט פון נאכדעם רעד איך מיט א צווייטער פרעגט מיך נו נע איז א טיפש איך בין סתם שיין צו אים איך האב א מורא'דיגע חשד איך האב מורא אז ער וועט מיינען אז איך בין אויך א טיפש ווייל איך רעד מיט יענעם און דארף דאך היטן אויף מיין כבוד דארף איך אוועק מאכן יענעם פארן דריטן די לעוועל פון שיגעון וואס מענטשן האבן איז סאו עמעיזינג איך מיין יא איך האב און וואס וואס איז די פוינט? האלט אז ס'דא מיט וואס צו רעדן מיט יענעם, רעד מיט אים. אה, ס'איז וויכטיג, כ'ווייס, אמאל, ס'קען דאך זיין אז ס'דא אזא מקום פון אזא זאך, יא, כ'ווייס א רבי מיט א טאטע, א טאטע מיט א זון, א טאטע וויל נישט אז דער זון זאל מיינען אז יענער איז טאקע גערעכט, זאגט מען, כ'האב נאר געזאגט אז ער'ז גערעכט, ווייל ווייל כ'וויל אים מאכן פילן גוט, אבער דו זאלסט וויסן, איך קען אים נישט זאגן, איך האלט נישט אז ער גייט אויסהערן, דו זאלסט זאגן אז איך האלט אנדערש, אקעי, נישט פערסאנעל, קען זיין, קען אזוי זאגן, אדער איך וויל נישט דו זאלסט טאקע זיין א חסיד פון יענעם, איך גיי צו אים ווייל כ'וויל אים מחזק זיין, קען אפילו זיין פערסאנעל אביסל. קען אמאל זיין א מקום פאר אזא זאך, אבער אונז טוהן עס אסאך מער וויפיל ס'איז בארעכטיגט און מוצדק, דאס איז פשוט, אונז טוהן אסאך מער וויפיל ס'איז מוצדק. און ס'איז אויך אזוי ווי א פשוט'ע הוכחה אז דו טוסט נישט, דו ביסט נישט דא מבקש אמת, דו ביסט דא מבקש כבוד, מבקש אסאך זאכן, אבער נישט קיין מבקש אמת, און פארקערט, וואלסטו געוואלט אז אלע זאלן וויסן די אמת? דו ביסט דאך א בעל אמת, יא, ווילסט דאך יעדער זאל וויסן די אמת, איז בפניו אז וועסטו אים קאלן, אז ס'איז שווער, אוודאי איז עס שווער, גוט מארגן, ס'איז שווער, אפשר דארף מען אים חנפ'ענען אסאך ביז קען הערן אפשר דארף מען בכלל מוותר זיין א דבר שאינו נשמע און אזוי ווייטער אבער אסאך מאל ביי די איך מיין דרך אגב אז אסאך מאל אונז רעדן אסאך מאל אזוי ווי קעגן תוכחה אז עס האט זיך עס איז דא אסאך דבר שאינו נשמע עס איז דא אבער אסאך עס איז דא אבער אסאך דבר הנשמע'ס אויכעט. און אונז האבן אזוי אונז האבן אזויפיל ס'קען אסאך מאל זיין אז פארקערט אז רופן יענעם פריוואט קודם נישט זיכער נישט ברבים זיכער נישט נאר ברבים פריוואט סתם רעדן מיט אים און זאגן קוק כ'האלט אז דו מאכסט דא א טעות ס'קען זיין און כ'רעד יעצט לאמיר צוריק גיין צו וואס איך בין מער צוגעוואוינט צו רעדן יא כ'רעד אין א סוגיא אין לערנען בפרט ווען ס'איז קאמפליצירט. סאך מער סאך מער יוספול סאך מער פראדוקטיוו אז מ'קען זיך רעדן אויך קען מען דעמאלטס וויסן קלאר אקעי דא קומען זיך נישט אויס אקעי אונז קומען זיך נישט אויס אונז האבן זיך ווייטער ליב אונז קומען זיך נישט אויס ווען מ'טוט דאס בציבור איז אלעמאל דא ווערט א די די די די די דימענדס פון די אודיענס עס רואינט אוועק אסאך זאכן איז און און פונקט און פארקערט ווען דו רעדסט פון א צווייטן דרך אגב עס איז אויב רכילות האט אזא כבוד יא אלעמאל אלעמאל אלעמאל קומט עס אן יא איז אינטערעסאנט סאך מענטשן ער מיינט ער רעדט פון יענעם אונטער די רוקן קומט ערגעץ אן עס קומט סאם סאמהאו קומט עס אן יענער געפינט אויס אה אמאל דא רשעים וואס האבן אזא ענין צו זאגן ווייסט וואס יענער האט געזאגט דאס איז ממש ממש רכילות ס'איז ממש רשעות אמאל סתם ס'מאכט זיך זאכן קומען ארויס עוף השמים יוליך את הקול נו וואס איז שלעכט דאס צו טון אויף א גוטע זאך אמעזינג אמעזינג איידיע איך טו עס קיינמאל נישט אבער ס'וואלט געווען א אמעזינג איידיע עס איז דאך א מצוה צו זאגן קאמפלימענטס פאר א מענטש, פאר מענטשן, אים נאך א גוט ווארט, איך זאג עס אים בפניו, שוין. נאך אמאל טראכט ער, אז איך חנפ'ע אים נאר, יא. זאג עס פאר א דריטן, און זאל עס אנקומען אליינס, אדער קענסט אפילו לאזן, לאזן וויסן אז ער זאל עס זאגן. עס איז אסאך א בעסערע זאך. עס ארבעט אסאך בעסער, און עס איז דאך פארקערט, און דעמאלס איז די פלאץ, יעצט, איך וויל נישט מען זאל זיין א טיפש און נאר זאגן גוטס פון יעדער, איך ווייס נישט, אבער עס איז יעדע, עס איז נישט קיין, איך מיין, איך מיין אז מען, איך האלט לפחות. די סקעיל איז אינגאנצן אויף די אנדערע זייט. מען מעג אנהייבן צו רעדן גוטס אויף יענעם שלא בפניו. און אויב איז דא א קריטיק דארף מען טאקע זאגן בפניו. אויב איז נישט שייך, איז דאך נישט שייך. וואס קריטיקירסטו סתם? אה, ס'דא א מטרה. קען מען, ס'דא א מטרה, איך ווייס. אבער דאס איז, דאס איז די, און דאס איז געווען אהרן הכהן. יעצט גיי איך צוריק צו אהרן הכהן. אהרן הכהן איז געווען א אוהב שלום ורודף שלום. מען האט מיר דאס געפרעגט וואס איז ער, ס'איז זייער וויכטיג, ס'איז אמאל א מענטש, ווייטער צוריק אוהב שלום, כ'וויל זאגן וואס טייטש אוהב שלום? ס'דא איינער וואס איז א גרויסער רודף שלום, יא? ס'איז דא אזא ענין היינט אזעלכע מנהיגים און אזוי ווייטער, ס'פאסט אים נישט צו זיין צעקריגט מיט מענטשן, ס'פאסט אים נישט אז צוויי אנדערע מענטשן זענען צעקריגט, ער איז א גרויסער פארמיטלער, ער איז א שלום מאכער, מאכט שלום. פארמיטלער ער דרייט פון מעכל צו רעכל און פון רעכל צו מעכל און ער זאגט אלע ליגנטס וואס מען זאגט אז אהרן הכהן האט געזאגט ער איז א שדכן ער מאכט אהער און ער מאכט אהין און ער האט שלום געמאכט די צוויי רעבעס האבן זיך צעקריגט האבן זיצן אויף איין טיש שוין געוואלדיג גייט מען צו די מענטשן ווייטער שלא בפניו פרעגט אים נו ביידע זענען כמעט ביידע חמור חמורים גארנישט ער איז אפשר טאקע א רודף שלום, קיין אוהב שלום איז ער נישט. ער ענדזשויט נישט פיס. ער ענדזשויט צו זיין א שלום מאכער, א פארמיטלער, א שלום בית מאכער, אלע זאכן. אבער בעצם אסאך מאל ער ענדזשויט מחלוקת, פונקט פארקערט, יא. ער דאך דארף דאך זיין קרעדיט, דארף ער דאך אמאל מאכן שלום אויך, אקעי. ס'דא אזעלכע מענטשן אויך. אבער דו ביסט נישט קיין אוהב שלום. ווען דו וואלסט ליב געהאט שלום, מיט אנדערע ווערטער, אוהב שלום מיינט, איך האב ליב מענטשן. אוהב את הבריות, זעלבע זאך, אוהב שלום. דאס הייסט, איך. אזוי ווי א צווייטער ווען ער זאגט קריטיק פילט ער זיך גוט, ס'איז אזא מעסאדזש פאר זיין פאר זיין הארץ, ער איז פארקערט, ער האט ליב, ער איז ער פילט זיך געשמאק ווען ער רעדט גוט פון איינעם, צו יענעם, וועגן יענעם, בכלל ער רעדט א גוטע זאך, ער פילט זיך געשמאק, ער שעירט זיין זיין גוטסקייט, זיין אהבה, נישט זיין, נישט ער שעירט זיינע פראבלעמען, נישט ער שעירט זיין דרישות, זיינע מען דארף אזוי, ער שעירט.

ר' אודי האלצמאן האט מיר אויפמערקזאם געמאכט בשם איינער ער האט געזאגט איינער האט אים גערעדט וועגן דעם וואס איז א וויכטיגע נקודה איך וויל עס איך וויל עס ארויסברענגען דא מען גייט אין בית מדרש און עס איז דא מענטשן וואס טוען עס כ'וויל נאר כ'וויל נאר גייט אין בית מדרש דא אין יעדע בית מדרש איז דא אזוי ווי א גרופע גרופע לומדים כ'ווייס מ'קען זיי רופן לומדים א גרופע חכמים און עס איז דא א גרופע שאינם חכמים כל כך אדער לאו דווקא אינם חכמים מער בעלי בתים מער און ס'דא וואס רופן עס א שם גנאי די פראסטערע אידן איך ווייס חס ושלום על כל פנים איז יענער האט געזאגט אז ס'איז זייער מאדנע די די פראסט די פשוטע יונגעלייט זיי שעירן איינער מיט די צווייטע איך ווייס איינער קויפט א נייע קאר ווייזט פאר יעדעם אז א נייע קאר איז דא ער מאכט א בארביקיו רופט ער די עולם צו זיין בארביקיו זיינע חברים פארשטייט זיך אויב ער וועט פרובירן צו רופן די כניאקישע די מער איך ווייס אויפגעקלערטע די מער חכמים זאלן נישט קומען יא עס פאסט נישט אבער ער מאכט זיך אפילו אמאל אז ער שעירט יעצט די די אבער למעשה איז דא גוטע מענטשן אסאך מאל זייער גוטע מענטשן רוב מענטשן זענען גוטע מענטשן אסאך מענטשן זענען גוטע מענטשן ער וועלט וואלט ער וואלט געוואלט זאלסט קומען צו זיין צו זיין בארביקיו ער לאדענט דיך איין ער האלט אז דו ביסט א סנאב יעצט פארקערט, אבער פארוואס טוט ער דאס? ווייל אים איז געשמאק, ער האט געשמאק און אים איז געשמאק, יעדער איינער איז געשמאק, ס'איז אים געשמאק זיין זיין בארבעקיו, ער וויל עסן מיט מיט מיטמאכן מיט חברים, דאך געוואלדיג. און נאכדעם גייט מען צו די אנדערע קארנער בית מדרש דארט ווי מ'רעדט זיך די די דברי תורה די חידושי תורה. ס'זעט עפעס נישט אויס אז די לומדים די די די וואס לערנען דף היומי און אזוי ווייטער. זעט נישט אויס אז זיי האבן בכלל א אינטערעס צו שעירן מיט א צווייטן. און נישט נאר מיט א צווייטן, זיין חבר וואס וועט אים זאגן אה, ביסט אזא חכם. פארוואס שעירסטו עס נישט מיט די גאנצע עולם? ס'הייסט האסט דאך, פארשטייסט דאך האסט, דו ענדשויסט דאך דאס. יא, איך ענדשוי, איך ענדשוי מיין שנאפס מיט מיין קוגל, און איך שעיר, איך ברענג פאר ס'דא א קידוש, ברענג איך די גוטע שנאפס וואס איך בין א מבין, יא, איך ברענג די, איך וויל דאך דער עולם זאל האבן, נו. דו האסט, דו האסט דאך הנאה, דו האסט דאך הנאה פון דיין, דיין תורה, יא אוודאי, כ'מיין יעדער האט אביסל הנאה, ס'דא מענטשן. דא אזעלכע ממש עצלניקעס האבן נישט קיין הנאה אויף זיין אייגענע לערנען יא האסט דאך הנאה איז דאך דיין חיות יא דאס פון דאס לעבסטו נו אז פארגינסט נישט פאר א צווייטע איד זאל דיך זאגן וואס דעט איז וואס יש לו אים דו קענסט עפעס פארשטיין איך האב צוזאמגעשטעלט א רשב"א מיט א קצות מיט א ר' עקיבא אייגער עס איז נישט פאר דיך נו, און און דו מיינסט אז יענער איז ביי יענעם, דו פארשטייסט יענעמ'ס בארבעקיו פארשטייסטו יא? ניין, ער ער לייגט עס אויפן טיש, ער שניידט עס אפ מיט א גאפל, ער גיבט עס דיר, נו, דארפסט דאך טון אזוי, כשולחן ערוך, אזוי ווי רשי זאגט אין משפטים, דארפסט דאך געבן, נו, לייג עס ארויף אויף א שיינע דיש, לייג צו א שיינע לעטטעס פון די זייט, גיב עס פארן עולם, פארוואס גיבסטו עס נישט? ס'דא עפעס א געוויסע, כ'וויל נישט מקטרג אויף קיינעם, ס'דא מענטשן וואס פירן זיך יא אזוי, אבער ס'דא צוויי, טאקע די צוויי נקודות, מ'דארף טאקע, קודם כל מיט די עיקר, די ערשטע נקודה, מ'דארף ליב האבן מענטשן. זיין אוהב את הבריות. איך האב דיך ליב און איך וואלט טאקע געוואלט אז דו זאלסט פארשטיין דער ר' עקיבא אייגער. איי, יעצט, א מענטש קומט אהיים צו זיין, א כולל אינגערמאן קומט אהיים אין אין אין שטוב און פרעגט אים זיין ווייב, נו, וואס האסטו היינט געטון? איך קען אים די די נארישקייט, אויב ער וואלט, פארוואס קענסטו נישט זאגן? יא, היינט האבן מיר פארענטפערט. זי וועט פרעגן וואס איז? וועסטו מסביר זיין וואס איז? אזוי שווער צו מסביר זיין? זי איז דאך נישט קיין טיפש איז נישט אזוי שווער צו מסביר זיין מען קען גראדע פראבירט רוב איך האב אמאל גערעדט איינעם אויך באריכות רוב מאל קען מען מסביר זיין דאס נעמט אביסל צייט קען מען עס ס'דא א קעיס דא איינער צוויי מענטשן איינער האט זיך געשלאגן מיט די צווייטן אמאל כאפסט אז ס'דא זאכן וואס הערן זיך מאדנע יא אקעי שוין אויך דא גאנצע נאך א ענין עס טאקע מאכט נישט קיין סענס ווייל אז דו קענסט נישט מסביר זיין פאר דיין ווייב אפשר מאכט עס טאקע נישט קיין סענס אפשר האסטו עס נישט גוט פארשטאנען אבער מען קען עס זיין מסביר וואס איז אזוי שווער. בקיצור דאס איז נישט קיין אוהב את הבריות, דאס איז נישט קיין אוהב את הבריות, דאס איז אוהב את הבריות און מען דארף טאקע א חלק פון זיין אוהב את הבריות איז צו לערנען אז איינער זיין אוהב את הבריות, טאקע זוכן אויב עס איז שווער צו מסביר זיין טאקע א טיפע ענין ס'איז א קאמפליצירטע זאך דארף אסאך אינפארמאציע דארף זוכן א משל דארף זוכן א וועג וויאזוי עס מקרב זיין לדעת, דאס איז טאקע געווען וואס אהרן הכהן האט געטון אזוי ווי משה רבינו האט געזאגט גלייך אנהייב יא איך קען משה רבינו זאגט לא איש דברים אנכי איך קען עפעס מסביר זיין פאר פרעה איך קען מסביר זיין פאר די אידן ניין אהרן האט מסביר ער ווייסט פארוואס ווייסט ער נישט נאר ווייל ער האט די כשרונות ער איז געגאנגען צו די פובליק ספיקינג קורס, דער ווייסט וויאזוי מ'איז מסביר מענטשן זאכן, שוין אפשר דאס אויך, אבער פארוואס איז ער געגאנגען צו פובליק ספיקינג קורס? ס'דא איינער וואס גייט אויך, להגדיל שמו, איינער וואס גייט ווייל ער האט ליב מענטשן, ער זעט, ער זעט ער פרובירט צוויי מאל, ער געקומען, ער געקומען בית מדרש געזאגט היינט האב איך געטראפן אזא געוואלדיגע ווארט, איך דארף דאס לויבן, מענטשן האבן געמאכט עפעס אזוי, זיי האבן נישט געוואוסט וואס ער וויל. עפעס איז ראנג מיט זיין דעליווערי, יא, ער דאכט זיך ער געבט זיך נישט גוט ארויס, ער האלט דאך נאך, ער האלט דאך שוין אז זיי זענען נישט גערעכט, אז זיי, אז זיי, אז זיי זענען גערעכט, יא. קען דאך אמאל זיין זענען גערעכט ער האלט ער האלט אז ער האט עפעס וואס צו פארקויפן אבער ס'גייט נישט דער עולם קויפט עס נישט פשט ער האט נישט גוט געפעקעדזשט פשט זיין דעליווערי איז נישט גוט איז פארוואס איז פארוואס עס גייט ער זוכן ער זוכט אפשר איז דא וועגן אפשר איז דא עצות פאר דעם אבער די אלץ אלע די אלע זאכן קומען נאר ארויס פון אוהב את הבריות דאס איז די ערשטע די טיטל פון דעם מענטש איז אוהב את הבריות וואס פארא סארט מענטש איז ער ער איז איש חסד אנדערע ווערטער ער איז אוהב את הבריות אוהב את אלהים אוהב את אלהים ער האט ליב גאט דאס איז די זוהר הקדוש. און איך וויל נישט איך וויל נאר מרמז זיין די עולם קען איך וועל שיקן די די טעקסט פון די זוהר איך וועל נישט אראפשרייבן נאכנישט די שיעור היינט שוין אנגעקומען אבער די זוהר רעדט וועגן איך וועל צוריק גיין אביסל צו די פריערדיגע נקודה און און צוריק קומען צוריק דא קודם כל ס'איז דא די פרשה הייבט זיך אן אמור אל הכהנים און ס'ענדיגט ס'גייט ס'קומט ארויס פון פריער שטייט ואיש כי יהיה בהם אוב וידעוני מות יומתו דמיהם בם יא איך גיי צוריק אביסל א לשון רש"י איז זיין די מדרשים און אלע שטעלן זיך שוין אויפן אויפן סמיכות וויאזוי קומט אריין די פרשה די פריערדיגע פרשה אבער ס'דא דא נאך א נאך א אינטערעסאנטע זאך און די אינטערעסאנטע זאך איז אז די פרשה ענדיגט זיך דמיהם בם דאס הייסט אוב וידעוני כאפט דאך פעטש אויך אין די פרשה שטייט די עובר זיין האט יא מטמא זיין און זיין א עונש און אזוי ווייטער און דא שטייט אמור אל הכהנים לנפש לא יטמא בעמיו ס'זעהט אויס, אן אנדערע אנדער וועג פון ווייזן די זעלבע זאך, ס'דא א ידוע די קאצקער רבי האט געזאגט קדושים תהיו דמיהם בם, קודם קדושים תהיו האט מען שוין געלערנט לעצטע וואך, קדושים תהיו איז א געשמאקע זאך, קדושים תהיו איז כ'האב דיך ליב, ביסט געוואלדיג, דו ביסט הייליג, דאס איז זיין הייליג, דמיהם בם איז רציחה, יא, ס'איז, כ'מיין, ס'איז דין, דין אין בית דין, אבער ס'איז זייער הארש, זייער מידת הדין, מידת הגבורה. זעלבע זאך דא, ס'דא אמור אל הכהנים בני אהרן, איז דאך לשון אמירה רכה, ס'איז געשמאק, ס'איז. עס קומט פון דמיהם בם וויאזוי גייען די צוויי זאכן און מיר קענען אפילו אריינגיין אין די כהנים אליינס לאמיר טראכטן דו האסט עפעס געזאגט און אויף דעם וואלט געדארפט פרעגן ווער ס'האט מיטגעהאלטן ביז יעצט און געלערנט די פרשה דארף דאך גלייך פרעגן דו זאגסט אז א כהן איז איינער א ליבהאבער א מענטשן ליבהאבער אויך מיר א מענטשן ליבהאבער ער גייט נישט צו קיין איין לוויה א מענטשן ליבהאבער לנפש לא יטמא בעמיו, בעמיו וואס טייטש במשפחתו, בעמיו וואס דער פסוק איז מדגיש בעמיו, יא, ס'איז דאך דיינע מענטשן, ס'איז דאך דיין פאלק, דיין משפחה אפשר מיינט עס, דיין פאלק, און דו גייסט נישט, דו גייסט נישט אויף קיין לוויות, דו האלטסט דו ביסט א כהן, אה, ביסט א פרוש, אפשר כהן מיינט, אדער גייט מען צוריק צו די ערשטע פשט, כהן איז א פרוש, ביסט א אויסגעארבעטע איד, דיך פאסט נישט צו רעדן מיט אונז פשוט'ע מענטשן, דו גייסט נישט קיין לוויות, דו וועסט ווערן טמא, יא, ווערן טמא, דו ביסט אויך א גוף, דו ווייסט. אז די ביסט בעסער יא די גייסט לעבן אויף אייביג וואס גייסטו לעבן די כהן גייסט לעבן אויף אייביג די גייסט נישט דארפסט דאך אויך האט די גמרא געזאגט די ווילסט האבן די מענטשן זאלן קומען צו דיין לוויה גיי צו זייער לוויה אה די ווילסט נישט האלסט דיך גרעסער איז דארף מען דאס פארענטפערן דארף מען דאס פארענטפערן און טאקע איך מיין אז טאקע וועגן דעם איז דא די חלוקה אז לשארו גייט ער יא הייסט א כהן איז נישט א נישט קיין אנטי מענטשהייט מענטש נישט קיין אנטי ווי אזוי רופט עס א מיזענטראפ האט פיינט מענטשן ס'קען נישט זיין ווערט נישט א כהן פאר דעם אפשר א לוי פון דעם ס'איז דא ס'איז דא אזא זאך די זוהר זאגט לוי איז מידת הגבורה דאס הייסט לוי איז אזוי דער רמבם זאגט א שבט נבדל לשרת את השם מוז זיין אין דעם עפעס א מידת הגבורה מוז זאגן איך איך וויל נישט זיין סתם בדרך נאך א רמבם לשון כשאר העם הולכים בחושך עפעס אזוי סתם גייט מיט די מיט די שטראם פון די גאנצע מענטשן ער איז בעסער שוין אבער דאס איז נישט גענוג איז דארף מען געדענקען דארף מען אריין הערן די אהבה, אזוי ווי אין אלע מצוות. דארף הערן די לאוו פון די מצוה. און די מצוה זאגט אזוי, עס פעלט דא כאילו, אזוי לערנט דער רמק, כ'האב ליב געהאט ווי ער זאגט עס, הגם נישט פשט נחת דער פשט. אמור אל הכהנים ואמרת, וואס איז אמור? אמור, אמור אליהם קדושים תהיו אזוי ווי ער מאכט א גזירה שוה פון פריער. וואו עס שטייט אמור, שטייט שטייט ביי די לווים אויך. ואל הלווים תדבר, שטייט שוין טאקע תדבר נישט אמור, אפשר טאקע ווייל לווים זענען דאך אביסל מער שארפע. ואמרת אליהם. און אויך איז דא א דיבור און אמירה איז וואס צו זאגן קדושים תהיו כהנים זייט הייליג פריער האט מען געזאגט אלע אידן זענען הייליג אלע אידן זענען אלע כהנים זענען הייליג נו וואס זענען כהנים הייליגער פון אלע אידן איך קען נישט דא אין דעם קיין קיין איך האב שוין גערעדט וועגן דעם אויך לעצטנס ווען איך זאג אז דו ביסט בעסער מיין איך נישט אז זיי זענען ערגער און פארקערט ס'איז לטובתם, אוודאי איז עס לטובתם, אוודאי איז עס גוט וואס ס'זענען דא כהנים, און נישט נאר ס'איז גוט, מען דארף דאך, אונז זענען אין דעם באריכות אין אנדערע קאנטעקסט, דאס וואס א כהן איז נישט מטמא למתים, ס'איז ווייל ער האט אזוי ליב מענטשן, נישט ווייל ער האט פיינט מענטשן, ער האט אזוי ליב לעבן. עיקר זאך זייער אינטערעסאנט יא, אונז וואלט נישט איינגעפאלן אז פרישות איז נאך נישט מטמא זיין למתים, יא אין די תורה איז די ערשטע זאך, זאלבסט זיך הנאה זיין, און אנדערע זאכן, יא די ערשטע זאך איז דאך נישט מטמא למתים, ס'הייסט דאך נישט מטמא למעשים.

ווייל ער האט זיי אזוי ליב, האט ער זיין סדר, דארף ער טון אזוי ווי א איד, אידן זענען נישט אנדערש, די זעלבע זאך ווי אידן און גוים, אידן אויב אידן זענען הייליגער ווי גוים, נישט ווייל זיי האבן פיינט אלע גוים, אפשר די גוים האבן אונז פיינט, דאס איז זייער פראבלעם, אבער אונז דארפן נישט פיינט האבן קיין גוים, אונז דארפן ליב האבן אלעם פארקערט, אונז זענען, אין די סענס ווען אויב מיר האבן ליב זענען מיר בעסער פון זיי. אויב א כהן האט מער ליב פאר דעם ער קען דאך נישט מטמא זיין ער וויל נישט זען דאן אזוי ווי א ער וויל נישט זען אזוי ווי ער איז נישט ער איז נישט מתכבד בקלון חבירו ער וויל נישט קומען צו א לוויה זאגן ער איז געשטארבן און איך לעבעדיג דאס איז א חסידישע טייטש כ'ווייס נאך נישט א בעסערע ישוב אבער דאס איז זיכער אזוי ער וויל זאגן ליבער אונז זענען אלע לעבעדיג נו אז מען שטארבט אמאל כ'ווייס נישט כ'ווייס נישט וואס די תירוץ פאר דעם איז אויף דעם זאגט ער אזוי שטייט אמור אל הכהנים בני אהרן געדענקט אז איר זענט בני אהרן. וואס הייסט בני אהרן? אוהב שלום ורודף שלום. געדענקט, וויאזוי איז אהרן געווארן? דאס איז די גרעסטע, איך מיין די גרעסטע אויפטו וואס די זוהר זאגט אונז. דאס איז די מסקנא פון אלעס וואס אונז רעדן. וויאזוי איז אהרן געווארן אזא צדיק? וואס הייסט וואס איז די עבודה פון אהרן? די זוהר איז א גרויסע חסיד פון אהרן'ס עבודה. אהרן טוט די קרבנות, וואס מיינט קרבנות? קרבנות איז א טייטש מייחד זיין יחודים. אפי' אזוי. קרבנות איז א טייטש ער, ער. טוט די איידלסטע, הייליגסטע, זיסטע, שטילסטע עבודה וואס קען זיין. די העכסטע זאך וואס קען זיין. משה רבינו לערנט טאקע אויס תורה אין א געוויסן ערך אהרן איז טיפער. משה רבינו איז אנגענומען אז משה אין די ערך אזוי ווי נגלה, ער לערנט אויס הלכה, ער לערנט אויס תורה. אהרן איז א רבי. ער איז מתקן אידישע נשמות. ער איז ער איז מייחד יחודים אין עולם האצילות. ער טוט וואס ער דארף טון. ער טוט, יעדער איינער דארף דאס. אבער וויאזוי איז ער אנגעקומען צו דעם? אייך מגיעים, וויאזוי ווערט מען א מקובל? אייך נהיים אהרן הכהן.

אז דו האסט עס ליב, נישט נאר דו טוסט עס כדי זאלסט זיין א גרויסן עסקן, יא, האסט ליב שלום. אז דו האסט ליב עפעס, וואס איז שלום בכלל? וואס איז דאס שלום? וואס הייסט דו האסט ליב שלום? זאג וואס מיינט, שלום הייסט מען פייט נישט, יא? וואס שלום הייסט מען פייט נישט? שלום איז כמעט א, כמעט א אנדערע וועג פון זאגן געטליכקייט. איז בלעסט, ער איז עט פיס, יא וואס הייסט א מענטש איז עט פיס? פיס מיט זיין זיך אליינס, פיס אין זיין ווייב, פיס אין זיינע קינדער, פיס מיט זיין משפחה, פיס מיט זיין די וועלט, פיס איז אזויווי שלימות, שלום איז לשון שלימות כמעט, ס'איז אן אחדות, ס'איז עפעס א זאך, זייער שווער צו דעסקרייבן די חיוב, אויפן שלילי איז זייער גרינג, נישט מען שלאגט זיך, נישט מען הרג'עט זיך, זייער זייער גוט, אבער וואס איז, ס'איז אנדערע וועג, ס'איז אנדערע וועג פון זאגן לעבן, חיי השלימות איז חיי השלום. אונז ענדיגן שמונה עשרה יעדן טאג ברוך אתה ה' המברך את עמו ישראל בשלום, דאס זאגט די גמרא דאס איז אזוי ווי זאגט שלום, ס'הייסט אלעס כלה איתנהו בה, דאס איז א כלי מחזיק ברכה, דאס איז די די שם הכולל פון אלעס, אין אנדערע ווערטער ס'איז עס דאס דארף מען כאפן ווייל דאס אגעין צוריק צו וויסן צו האלטן, דאס רוב מענטשן כאפן נישט ווי ווי אלע זאכן צילן צו, א מענטש וויל פרנסה ער וויל אלץ וויל ער פארוואס וויל ער דאס? ער וויל דעת און תשובה און פרנסה און גאולה און רפואה, און וואס וועט זיין נאכדעם?

לעבן אין א וועלט פון אהבה, פון מאכן אזא וועלט פון אהבה, דאס איז ער אנגעקומען צו לעשות שלום, און דאס איז א א מעלה פון כהנים בני אהרן, על ידי זה, אזוי ווי ער מאכט שלום למטה, איז ער געמאכט, האט ער געמאכט שלום למעלה, אנגעקומען צו מאכן שלום, איז עס שבת שלום, שבת שלום ומבורך.